א גוט מועד טייערע חברים ידידי השיעור, מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף מ ב עמוד א', לאמיר אנהייבן די גמרא די לעצטע אכט שורות דף מ א עמוד ב', זאגט די גמרא, תנו רבנן, אכל צלי מבעוד יום, חייב, א איד איז געגאנגען, האט געבראטן זיין קרבן פסח כהלכה אזוי ווי עס דארף צו זיין, נאר וואס, אנשטאטס צו ווארטן ביז צו די ליל הסדר צו עסן זיין קרבן פסח, איז ער געגאנגען ערב פסח, י ד נאכמיטאג, האט ער גענומען א שטיקל קרבן פסח, זיך אנגעהויבן צו עסן זיין קרבן פסח. אויף דעם זאגט די ברייתא חייב. די זעלבע זאך איז אויכעט וכזית נא משחשיכה, אויב האט ער גענומען א כזית נא, דאס הייסט ער האט גענומען זיין קרבן פסח, ער האט עס טאקע געבראטן, נאר נישט גענוג געבראטן, ס'איז נאך געווען א מצב פון נא, פון רעיר, ס'איז נאכנישט געווען געהעריג געבראטן, אויף דעם זאגט די ברייתא חייב ביסטו אויכעט חייב. איז שמועסט די גמרא אויס אזוי, קתני צלי דומיא דנא, דו זעסט דאך אז מען לייגט צוזאם דעם צלי מיט'ן נא, דאס הייסט די הלכה פון צלי איז די זעלבע הלכה ווי נא, און ממילא זאג איך דיר אזוי, מה נא בלאו, אזוי ווי ווען די איד גייט עובר זיין און ער גייט לאזן זיין פלייש אין א מצב פון נא, אויב אזוי ביסטו עובר אויף א לאו, און ממילא קומט זיך דיר מלקות, אויב אזוי אף צלי בלאו, די זעלבע זאך איז מיט צלי, אויב דו ביסט געגאנגען ערב פסח, האסט געגעסן א קרבן פסח ווען ס'איז נאכנישט געווען די מצוה צו עסן, אויב אזוי ביסטו עובר אויף א לאו און ממילא קומט זיך דיר מלקות. איז זאגט די גמרא, בשלמא נא, בשלמא לגבי נא פארשטיי איך זייער גוט כתיב אל תאכלו ממנו נא, די תורה זאגט דיר קלאר אל תאכלו ממנו נא, אז דו האסט דיין קרבן פסח, טארסט עס נישט עסן א מצב פון רעיר, און ממילא פארשטיי איך אז דו האסט געלאזט דיין קרבן פסח יא אין א מצב פון נא, פארשטייט זיך ביסטו עובר אויף א לאו, אויב אזוי קומט זיך דיר מלקות. אלא צלי מנלן, אבער צלי פון וואו זע איך אזא מושג אז טאמער דו ביסט געגאנגען האסט געבראטן דיין קרבן פסח, אבער אנשטאטס צו ווארטן ביז ליל הסדר האסטו עס געגעסן ערב פסח, ווי ווייסטו מנלן אז דו ביסט עובר אויף א לאו און עס קומט זיך דיר מלקות? ענטפערט די גמרא, דכתיב ווייל ס'שטייט אין פסוק ואכלו את הבשר בלילה הזה, אין די תורה שטייט ווען דארפסטו עסן א קרבן פסח ואכלו את הבשר בלילה הזה, איז דרש'ן איך פון דעם בלילה אין ביום לא, און ממילא די תורה זאגט דיר קלאר ווען דארפסטו עסן א קרבן פסח, דאס איז דווקא בלילה הזה, איז ביסטו יעצט געגאנגען און ערב פסח האסטו גענומען דיין קרבן פסח, אין הכי נמי דו האסט עס געבראטן, אין הכי נמי דו האסט געמאכט אלעס כהלכה, אבער למעשה די צייט וואס דו האסט עס געגעסן איז נישט בלילה הזה, און ממילא וויבאלד דו האסט עובר געווען אויף בלילה הזה, אויב אזוי קומט זיך דיר מלקות, דו האסט עובר געווען אויף דעם, פרעגט די גמרא, איך פארשטיי נישט. האי לאו הבא מכלל עשה הוא, דאס איז נישט קיין לאו, דאס איז א לאו הבא מכלל עשה די תורה זאגט דיר נאר וואס יא צו טון, די תורה זאגט דיר ווען דארפסטו עסן א קרבן פסח, דאס איז בלילה הזה, יענע נאכט, די ליל הסדר דעמאלטס דארפסטו עסן, אבער די תורה זאגט דיר נישט קלאר אויב גייסטו עס עסן פארדעם ביסטו עובר אויף א לאו, און ממילא פרעגט די גמרא, אויב אזוי לכאורה איז דאס דאך א לאו הבא מכלל עשה און ממילא וכל לאו הבא מכלל עשה עשה, האט עס א דין ווי עשה, עס איז נישט קיין לא תעשה, און ממילא מהיכי תיתי זאל איך באקומען מלקות דערויף? אמר רב חסדא, זאגט רב חסדא ביסט גערעכט, אבער הא מני רבי יהודה היא דאס גייט כפי שיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה האט געהאלטן אז א לאו הבא מכלל עשה, דאס איז אויך א לא תעשה, און ס'קומט זיך די מלקות. ווי זע איך אזא זאך? ער זאגט אזוי, דתניא, אונז האבן געלערנט שור ושה שרוע וקלוט, אז איך האב א שור אדער א שה וואס האבן א מום אין זיך, זיי האבן א גרעסערע אבר, איין למשל אויג איז גרעסער, אדער עפעס מיט די פיס שטימט נישט, דעמאלס די הלכה איז שטייט אין פסוק נדבה תעשה אותו, דו דארפסט עס געבן א נדבה, דאס הייסט דו געסט עס איבער פאר בדק הבית, זיי קענען עס פארקויפן, און מיט די געלט קענען זיי עפעס טון א צווייטע זאך דערמיט. איז דרש'נט מען פון דעם פסוק, אותו אתה מתפיס לבדק הבית, דווקא אזא סארט בהמה וואס האט א מום, וואס דו ווייסט קלאר מען קען עס נישט נוצן אלס קרבן, דאס מעגסטו גיין מנדב זיין פאר בדק הבית, אבער ואי אתה מתפיס תמימים לבדק הבית, אבער אויב גייסטו נעמען א נארמאלע בהמה וואס דו קענסט עס יא נוצן פאר קרבן, ווילסטו יעצט געבן איך גיי יעצט געבן א מתנה פאר בדק הבית, זאלן זיי עס פארקויפן, זאלן זיי עפעס טון מיט די געלט, אויף דעם דאס טאר איך נישט טון. מכאן אמרו כל המתפיס תמימים לבדק הבית עובר בעשה יעדער איינער וואס גייט יא נעמען א בהמה וואס איך קען נוצן אלס קרבן און דו גייסט עס געבן פאר קרבן פאר בדק הבית עובר בעשה זאגט די גמרא אין לי אלא בעשה בלא תעשה מנין פון ווי ווייס איך אז טאמער דו גייסט טון אזא זאך אז נישט נאר אז דו האסט עובר געווען אויף א עשה נאר אפילו ס'איז א לא תעשה און דו גייסט באקומען מלקות דערויף תלמוד לומר אויף דעם זאגט די פסוק וידבר ה' אל משה לאמור, די פרשה דארטן הייבט זיך אן מיט די ווערטער וידבר ה' אל משה לאמור, און ממילא לימד על כל הפרשה כולה, קומט עס אויס צו לערנען, וואס מיינט די ווארט לאמור? קומט עס אויס צו לערנען אויפן גאנצן פרשה, שיהא בלא תעשה, דברי רבי יהודה, איז רבי יהודה מחדש אז ווען די תורה זאגט אונז וואס יא צו טון, אבער די פרשה הייבט זיך אן מיט א ווארט לאמור, מיינט דאס די תורה זאגט דו זאלסט וויסן, איך הייס דיר וואס יא צו טון, און אז דו גייסט מאכן פארקערט ביסטו עובר אויף עשה, און ממילא אז דו ביסט עובר אויף עשה, אויף א לא תעשה, אויב אזוי קומט זיך דיר מלקות. און ממילא זאגט ער דאס איז שיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה זאגט טאקע וויבאלד די גאנצע פרשה הייבט זיך דא אויך אן מיט א לאמור, אויב אזוי די לאמור איז מיר מגלה אז הגם די ווערטער שטייען אין א וועג פון א עשה, אבער איך מיין צו זאגן אז דו ביסט עובר ביסטו עובר אויף א לא תעשה, און ממילא אויב אזוי קומט זיך די מלקות, ממילא האסטו געפרעגט ווי זע איך, ווי ווייס איך אז צלי טאמער דו ביסט געגאנגען בראטן א קרבן פסח טאקע ערב פסח, אבער דו האסט עס געגעסן פאר פסח, ווי ווייס איך אז דו ביסט עובר אויף א לא תעשה און ס'קומט זיך דיר מלקות, די תירוץ איז ווייל דארט אין די תורה שטייט לאמר, און לאמר וויל צו זאגן אז דו ביסט יא עובר דעם עשה, אויב אזוי ביסטו עובר א לא תעשה, און ממילא אז דו ביסט עובר אויף א לא תעשה קומט זיך דיר מלקות. אמר ליה רבי לבר קפרא, מאי משמע, ווי ווייס איך אז די ווארט לאמר ווי ליגט אין דעם צו זאגן אזוי ווי רבי יהודה זאגט אז דאס מיינט אז ס'טייטשט אויס אלעס צו א לא תעשה, אמר ליה דכתיב לאמר לא נאמר בדברים, כאילו די אייבערשטער זאגט ניין, טארסט נישט טוהן אזוי. אדרבא בי רב אמרי, לאמר לאו אמור זאלסט זאגן אז דאס אלעס וואס דו גייסט דא טוהן, טאמער דו גייסט אין די פארקערטע, אויב אזוי ביסטו עובר אויף א לאו. זאגט די גמרא ווייטער, מי תשמישו של נחתום, מ'האט געהאט דא אז דער נחתום, דער וואס באקט די מצות, האט ער דארטן עפעס א טעפל וואס ער וויל זיך אויסוואשן די הענט, האט מען געזאגט מען דארף עס אויסגיסן, זאגט די גמרא, תני חדא, שופכין במקום מדרון, אויף איין פלאץ האט מען געזאגט אז מען דארף עס אויסגיסן אויף א שיפע פלאץ, ואין שופכין במקום אשבורן, מען טאר עס נישט אריין לייגן די קרעקס דארטן אויפן ערד, ותניא אידך, אויף אן אנדערע פלאץ האט מען געזען אז שופכין במקום אשבורן, אז די נחתום וויל עס אויסגיסן קען עס אויסגיסן ביי דיך האט אביסל קרעקס אין ערד, קען עס דארטן אריין ווארפן און מיט דעם איז עס געמאכט געווארן איז אלעס אקעי, פרעגט די גמרא לכאורה האסט דאך ממש א סתירה, איינמאל זאג איך מוז עס גיסן אויף א שיפע פלאץ פשט איז די וואסער זאל אוועק פליען, און דא זאגסטו מיר ניין קענסט עס לאזן קענסט עס פשוט אויסגיסן אויפן פלאץ. זאגט די גמרא לא קשיא, הא דנפישי דקוו, דא וואס ס'שטייט אז ס'איז אסור נאר דארף עס לייגן אויף א שיפע פלאץ אז ס'רינט אוועק, ווייל מ'רעדט פון אסאך וואסער, און ממילא אויב פשוט ווארפט עס אריין די קרעקס, עט עס בלייבן דארטן און זיך צאמזאמלן, און ממילא די הלכה איז, דו מעגסט דאך נישט האבן אזעלכע סארט וואסער, אויב אזוי מוזט עס אויסגיסן אויף א שיפע פלאץ. משא"כ הא דלא נפישי דלא קוו, דא רעדט זיך ווען ס'שטייט אז ס'איז מותר, פשט האט נאר אביסל וואסער, די וואסער זאמלט זיך נישט צוזאמען, אויב אזוי קענסטו עס פשוט אריינלייגן ביי די קרעקס ביי דיך אויפן זייט. אמר רב יהודה זאגט רב יהודה אישה לא תלוש אלא במים שלנו, די הלכה איז אז דו גייסט מאכן דיין מצות דארפסטו עס מאכן מיט מים שלנו, וואס מיינט מים שלנו? מיינט אז דו האסט געהאט וואסער וואס די וואסער האט איבערגענעכטיגט ביי דיך, ווייל כ'האב מורא אז דו גייסט נעמען וואסער פון א קוואל, קען זיין אז די וואסער וועט זיין ווארעם, און אונז האבן דאך שוין געלערנט אז טאמער דו גייסט מאכן מצות מיט ווארעמע וואסער טוט עס אסאך שנעלער ווערן חמצ'דיג, און ממילא דאס וועט דאך זיין א פראבלעם, ממילא די הלכה איז, אישה לא תלוש אלא במים שלנו, דו נעמסט די וואסער, נעמסט עס אריין צו דיך אין שטוב, דו לאזט עס אפקילן איבערנאכט, און די נעקסטע טאג קענסטו עס גיין נוצן פאר דיינע מצות.

איז דא געב אונז מים שלנו? וואס איז געווען זייער טעות? זיי האבן געמיינט שלנו מיינט צו זאגן דארפסט נעמען פון מיך וואסער, יעדע איינער די גאנצע שטאט דארף קויפן ביי מיך וואסער, און ממילא זענען זיי געקומען און האבן זיי געזאגט פאר רב מתנה, רב מתנה דו האסט געזאגט מען דארף קויפן די וואסער ביי דיך, אויב אזוי דא זעמיר, פארקויף אונז וואסער. ואמר להו האט ער געזאגט ניין, אנא במיא דביתו אמרי, כ'האב נישט געמיינט צו זאגן שלנו מיין וואסער, האסט מיר פאלש פארשטאנען, כ'האב געמיינט זאלסט נעמען וואסער וואס האט איבערגענעכטיגט און דאס איז די וואסער וואס דו דארפסט גיין נוצן פאר דיינע מצות. דרש רבא, האט רבא גע'דרשנ'ט אשה לא תלוש בחמה אז די פרוי ווען זי ווען זי מאכט זיין מצות לא תלוש בחמה נישט אין די זון טאר זי עס מאכן ווייל די זון מאכט עס שנעלער חמצ'דיג ולא בחמי חמה אויך נישט אין זאכן וואס איז הייס געווארן אין די זון אַז ד'וואַסער איז געוואָרן הייס אין זון, ולא במים הגרופין מן המולייר, זיי האָבן געהאַט אַ טשייניק, ס'איז געווען אַזאַ טעפּל, וואָס איז געווען אינעווייניק די וואַסער, ס'האָט זיך אויפגעהייצט אין דעם, די איבעריגע וואַסער, וואָס איז געבליבן אין דעם, אַ קופּערדיגע כלי, דאָס טאָרסטו נישט נוצן. ולא תגביה ידה מן התנור, זי טאָר נישט אַוועקנעמען די הענט פון די תנור, מיינט נישט פּשט אַז זי מוז האַלטן די האַנט דאָרט, נאָר וואָס זי מוז אַרבעטן אויף דעם טייג אַ גאַנצע צייט, עד שתגמור את כל הפּת, ביז זי ענדיגט די גאַנצע פּת, וצריך שני כלים, זי דארף האבן צוויי כלים, אחד שמקטפת בו, איז דא די ראשונים מחלוקת צו זי מוז האבן אדער אויב זי האט, פשט איז זי דארף אפקילן די מצות דערמיט, איין וואסער אויף אפצוקילן די מצות, ואחד שמצננת בו את ידיה, און איינס נאכדעם, איינמאל איר הענט זענען הייס, טאר זי נישט צוריק אריינלייגן איר הענט אריין אין יענע כלי, ווייל דאס גייט דאך שפעטער צוריק אויף די מצות, נאר וואס, א אנדערע סעפערעט כלי וואס מיט דעם קען זי אריינלייגן איר האנט אפצוקילן איר הענט. פרעגט די גמרא, איבעיא להו, אזוי פרעגט די גמרא א קשיא, עברה, אויב די פרוי האט עובר געווען, ולשה מהו, זי האט יא גענוצט ווארעמע וואסער, זי האט געמאכט מצות, און אנשטאטס צו פאלגן די הלכה אז נישט צו נוצן ווארעמע וואסער, איז זי יא געגאנגען, זי האט יא גענוצט ווארעמע וואסער. און דאס איז קלאר, זי האט גענוצט ווארעמע וואסער, אבער ס'איז פשוט אז מ'רעדט דא אין א פאל זי ווייסט קלאר אז ס'איז נישט געווארן חמצ'דיג. איז מר זוטרא אמר מותר, רב מותר רב זוטרא זאגט למעשה דו ווייסט נישט געווארן חמצ'דיג אויב אזוי איז עס מותר די מצות, רב אשי אמר אסור רב אשי זאגט ס'איז אסור, אמר מר זוטרא מנא אמינא לה פון ווי ווייס איך אז ס'איז מותר, זאגט ער דתניא ווייל אונז האבן שוין געלערנט אזא זאך, אונז האבן געלערנט אין לותתין את השעורים בפסח מ'טאר נישט אויסוואשן די שעורים אויף פסח, אבער ואם לתת אויב האט עס יא געמאכט דעמאלס ווענדט זיך עס, נתבקעו אסורים, אויב זיי האבן זיך אויפגעהויבן אן צו אויפצובלאזן, דאס הייסט ס'ווערט חמץ'דיג, ווען ס'איז אסור, לא נתבקעו, אבער טאמער ס'האט זיך נאכנישט אויפגעבלאזן מותרין, מעג איך עס יא, זאגט ער, זעסט דאך דא אזוי, מ'הייבט אן צו פסק'נען מ'טאר עס נישט אויסוואשן, שפעטער זאגסטו האסט עס יא געמאכט, אויב אזוי איז דא א עצה, אויב ס'איז אויפגעבלאזן איז טאקע אסור, אויב ס'איז נישט אויפגעבלאזן איז מותר, און ממילא זעסטו, אפילו מ'טאר נישט, אבער למעשה האסטו יא געמאכט, איז נישט עק וועלט, ס'איז דא א וועג ארויס. ורב אשי אמר, זאגט רב אשי וואס עפעס? ס'איז אסור, ווייל אטו כולהו חדא מחיתא מחתינהו, האסטו עס אלע געמאכט אין די זעלבע אריגה, פשט איז אלעס די הלכה די זעלבע זאך, דארטן קען זיין טאקע מ'האט מתיר געווען, מ'האט נישט געגעבן קיין קנס, און מ'האט געזאגט היכא דאיתמר איתמר, און ממילא דווקא דארטן אז רבנן האבן געזאגט אויף אזא פלאץ טאמער זי איז געגאנגען זי האט יא עובר געווען נו, היכא דאיתמר איתמר, איז דארטן האט מען געזאגט אז מ'געט נישט קיין קנס פאר זי, און אויב זי האט טאקע יא געוואשן די. די, די שעורים, אויב אזוי איז נישט קיין פראבלעם, טאמער ס'האט זיך נישט אויפגעבלאזן איז עס מותר, אבער היכא דלא איתמר לא איתמר, אבער אין א פלאץ דא וואס מ'האט נישט געזאגט אזוי, נאר מ'האט געזאגט קלאר זי טאר נישט גיין באקן מיט ווארמע וואסער, און אויב זי איז יא געגאנגען, אויב אוודאי זאגט ער אז ס'איז אסור, און ממילא זאגט רב אשי ניין, ווילסט מיר ברענגען א ראיה פון דארטן דאס איז נישט קיין ראיה, דארטן האט מען נישט געמאכט א קנס, און דא האט מען יא געמאכט א קנס, אבער גיין צוזאמשטעלן די צוויי זאכן דאס קען איך נישט טון.